מסתמיך האט זיך אנגעלענט ואזיל רבי אבהו איז געגאנגען אכתפיה אויף די אקסל דרבי נחום שמעיה פון זיין רבי נחום זיין שמש מנקיט ואזיל הלכתא מיניה און ער האט געקליבן פון אים ווי מען זאגט הלכות פסוקות ווי איז די הלכה די זאך וועלכע די זאך בעא מיניה האט ער געפרעגט פון אים מחלוקת ואחר כך סתם מאי. מיר ווייסן הלכה כסתם, ווי איז אז פריער איז א מחלוקת נאכדעם איז א סתם, אמר ליה האט ער אים געזאגט הלכה כסתם, ווייל פון דעם אליין, פריער איז רבי'ן די זאך נישט געווען קלאר האט ער עס געשריבן א מחלוקת, נאכער עס איז אים געווארן מבואר אט די זאך האט ער געשריבן דעם סתם. סתם ואחר כך מחלוקת מאי? אמר ליה האט ער אים געזאגט אין הלכה כסתם די הלכה איז נישט ווי די סתם, ווייל פריער והראיה פריער האט רבי געשריבן סתם, ער האט געמיינט אזוי איז דער דין נאכער ווי מען זאגט אטער ארוץ. סתמא דמתניתין, אין דער משנה איז א סתם ומחלוקת בברייתא און א מחלוקת אין דער ברייתא מאי, אמר ליה האט ער אים געזאגט הלכה כסתם ווייל די משנה איז דאך דער עיקר, האט ער געפרעגט מחלוקת במתניתין, די מחלוקת איז אין דער משנה וסתמא בברייתא מאי, און דער סתם אין דער ברייתא ווי איז די זאך, אמר ליה האט ער אים געזאגט, וכי רבי לא שנאה, דער סדר רבי האט געמאכט די משניות, די ברייתות, די הלכות וואס רבי האט נישט אריינגעברענגט אין די משנה, האט עס רב חייא אריינגעשטעלט אין די ברייתות, אין די תוספתא, רב חייא איז געווען א תלמיד פון רבי, וכי רבי לא שנאה, רבי האט דאס נישט געלערנט פאר קיין סתם, רבי האט ער עס געשריבן אין דער משנה פאר א מחלוקת, הייסט דאס אז רבי'ן איז נישט געווען קלאר ווי די הלכה איז? רב חייא מנין לו, רב חייא וואס ער איז געווען זיין תלמיד, פון וואנען האט ער געוויסט אז די הלכה איז אזוי יא וואס ער האט עס געמאכט א סתם? אין דער ברייתא דעריבער איז נישט דא אויף דארטן נאר וואו ס'איז א סתם אין א אין א ברייתא און א מחלוקת אין א משנה דארט זאג איך נישט אז הלכה כסתם רש"י. מיר האבן פריער געזאגט הלכה כסתם משנה, אז מען האט א משנה וואס זי ווערט געלערנט סתם, ס'ווערט נישט דערמאנט ווער עס זאגט איר, איז די הלכה ווי די משנה. פרעגט די גמ' אמר ליה האט ער אים געפרעגט והתנן, מיר האבן געלערנט, ס'דא א דין, א כלי ווען זי ווערט צעבראכן איז זי מער נישט מקבל טומאה, מקבל טומאה איז נאר א כלי, ווי וועט אבער זיין אז די שברי כלי איז נאך ראוי אויף עפעס א תשמיש, דעמאלט זענען די שברי כלי אויך מקבל טומאה, ווייל עס רופט זיך אן דער בראך, דער שבר הייסט א באזונדערע כלי. און דער זעלבער דין איז אויב די כלי איז שוין געווען טמא און זי איז צעבראכן געווארן, גייט אוועק די טומאה פון דער כלי. האבן מיר געלערנט מסרק של פשתן, א קאם וואס מען טוט קעמען פלאקס, שניטלו שיניו, וואס איז געווארן ארויסגענומען די ציינער פון דעם מסרק, פון דעם קאם. ונשתיירו בו און ס'איז איבערגעבליבן שתיים, צוויי ציינער זענען איבערגעבליבן, זאגן מיר אז דער קאם הייסט נאך א כלי טמאות, ס'טמא. אפילו די ציינער זענען ווייט איינע פון די אנדערע, ס'איז נישט דא לעבן איינס לעבן דעם אנדערן, נאר א קאם וואס ס'האט אין זיך צוויי ציינער איז נאך א כלי. ואחת, אויב ס'איז געבליבן איין צאן טהרה איז עס ריין, ווייל דעמאלט איז שוין צו גארנישט ניט ראוי. וכולן, און די אלע, שניטלו אחת אחת בפני עצמן, די צאן אליין וואס איז געווארן אראפגענומען פאר זיך, די, די, ס'איז נישט אריינגעזעצט אין דעם קאם, טמאות איז די צאן פאר זיך טמא, ווייל איך קען נוצן די צאן אדורכנעמען דארטן אבער א לעמפל וויל איך דארט דורך די לעכל דארט דורכשטאפן, אדער איך וויל אויסציען א זאך קען איך נוצן דעם צאן אלס א נאגל. דאס הייסט אז איין צאן איז אויך מקבל טומאה? יא. ווען איין צאן איז אריינגעזעצט אין דעם קאם געבליבן איז נישט מקבל טומאה, אבער ווען ער איז שוין ארויסגענומען איז אנדערש די דין. של צמר, ווען דער קאַם איז פון וואָל, שניטלו שיניו, וואָס איז געוואָרן אַרויסגענומען די ציינער אחד מבינתיים, ס'איז דאָ אַ סך ציינער, נאָר וואָס דען, צווישן איין צאָן און דעם אַנדערן צאָן פעלט אַ צאָן, דאָס רופט זיך אָן, ס'איז נישט דאָ קיין צוויי ציינער צוזאַמען אויף איין אָרט, אַז איך נעם כסדר איינער אַרויסגענומען אינמיטן. איז דער דין טהור. ביי מסרק של פשתן ווערט נישט דערמאנט דער תנאי, דארט שטייט נאר ונשתיירו בו שתיים, אז ס'איז געבליבן צוויי איז שוין א כלי, און דא אז ס'איז אפילו ס'איז געבליבן מער ווי צוויי נאר ס'איז דא א רווח פון איינעם צום אנדערן, ס'פעלט א צאן, איז עס נישט מקבל טומאה. נשתיירו בו ג' במקום אחד, אז ס'איז איבערגעבליבן אויף איין ארט דריי ציינער טמא איז ער טמא, שוין א סתירה מיניה וביה, פריער איז געשטאנען אז ס'איז ארויסגענומען איינער אינמיטן, דאס הייסט מ'האט נישט קיין צוויי צוזאמען, דעמאלט איז טהור, ווייזט אויס אז מ'האט צוויי צוזאמען איז טמא, און דא שטייט ווען איז טמא? דווקא דריי אויף איין ארט, די גמרא וועט באלד רעדן וועגן דעם. היתה החיצונה אחת מהן, ס'איז געבליבן דריי ציינער, נאר די אויסנווייניגסטע איז איינע פון דיע דריי, טהור איז עס אויך טהור, ווייל די אויסנווייניגסטע צוהן איז א ברייטע צוהן וואס מען קען דאס נישט נוצן אויף קעמען, ווערט זיך אנגערופן דער אויסנווייניגסטער צוהן, גלייך וואס מ'האט אינגאנצן נישט געוועזן. ניטלו ב', ס'איז געווארן ארויסגענומען צוויי ציינער, ועשאן, האט עס געמאכט למלקט, ער מאכט עס פאר א צווענגל, די צוויי טמאות זענען זיי טמא, ווייל יעצט אויך איז דאך עס ראוי אויף עפעס א כלי. אחת, ער האט ארויס עס פעלט פון דעם קאם פון וואל איז די אראפגענומען געווארן איין צוהן והתקינה, איך האב עס צוגעגרייט לנר, איך זאל דורך אויסרייניגן דארט די די לעמפל או למיתוח אדער איך זאל ווען איך טוה אויסשפרייטן א בגד ווי די שניידער מאכן טוט מען אריינזעצן נעגל ס'ציט זיך אויס טמאה איז עס טמא זעט איך דא איז דא נאך א סתירה, פריער איז געשטאנען שניטלו אחת אחת בפני עצמן טמאות, און דא זאג איך ווערט עס טמא, דווקא התקינה לנר אז מען האט געטון א מעשה און מען האט עס מתקן געווען. וקיימא לן, און מיר ווייסן דאין הלכה כאותה משנה, אז די הלכה איז נישט ווי די משנה, איז דאך א קשיא, וואס האסטו פריער געזאגט אז אומעדום איז הלכה כסתם משנה, דאס איז אויכעט א סתם משנה, און מיר ווייסן די הלכה איז נישט אזוי. א חילוק פון דעם קאם פון צמר ביז פשתן וואס שטייט אנדערש, ווייל אין א קאם פון וואל, וואל איז זייער צוזאמענגעדרייט, דארף די דארף די קאם ווי מען זאגט האבן אנדערע סארט ציינער, ס'דארף זיין געכער ציינער, פלאקס איז נישט אזוי צוזאמענגעפלאנטערט ווי וואל. אמר ליה האט ער אים גענטפערט, בר מינה דההיא, פון דער משנה זאלסטו נישט פרעגן קיין קשיא. דרבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו, רבי יוחנן און ריש לקיש זאגן ביידע זו אינה משנה, דאס איז נישט קיין משנה. ס'איז נישט ווי עס האט נישט א דין ווי מען זאגט סתם משנה. פרעגט די גמרא מאי טעמא, וואס זעסטו אין דעם סתם, וואס פארוואס איז דאס נישט קיין משנה? אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אידי בריה דרב איקא, משום דקשיא רישא לסיפא, מיר האבן א סתירה פון דער רישא אויף דער סיפא. דקתני, אין דער סיפא שטייט של צמר, אז די קאמעס פון וואל. שניטלו ס'איז געווארן אראפגענומען שיניו די צענער אחת מבינתיים, איינס פון צווישן, דאס הייסט פון יעדע דריי פעלט די מיטלסטע, אז ס'איז נישט דא קיין צוויי צענער צוזאמען טהור איז טהור, ווייזט אויס הא נשתיירו בו שתיים אז ס'איז געבליבן צוויי צענער במקום אחד אויף איין ארט, טמא איז טמא. והדר תני נאכדעם שטייט גלייך נשתיירו בו ג' טמא, ווען איז טמא? דווקא ס'איז דא דריי צענער, ג' אין דריי איז טמא שתיים לא, צוויי נישט, איז ממילא אז איך זעה די משנה אליין איז זיך סותר, איז דאס נישט קיין משנה, ס'איז א פארגרייזטע משנה, ס'איז א פארגרייזטע משנה, פרעגט די גמרא, מאי קושיא, וואס איז די קשיא? דילמא, הא בגוייתא, הא בברייתא, איז דא אין רש"י צוויי טייטשן, איין טייטש איז אזוי, דער סדר פון דעם קאם איז געוועזן, די, ס'איז געווען א ברעטל, אין די ברעטל איז געווען אריינגעזעצט דארט נעגל, די צענער, און ער האט געהאלטן אין דער אנדערער זייט ווי ס'איז נישט דא די נעגל און אזוי האט ער געקאמט, איז דא א חילוק, די צענער וועלכע זיי זענען מערער צום צענטער, די צענער טוען בעסער קעמען, די צענער וועלכע זיי זענען אין א זייט, מען מיינט נישט ממש אין דער זייט, ממש דער פון עק האט מען דאך פריער געזאגט, ווערט דאך בכלל נישט גערעכנט, נאר די וואס זענען אין דער זייט פון דעם הענטל, ווייל די הענטל איז אינמיטן, די טוען נישט אזוי גוט קעמען. איז די וועלכע זענען אין צענטער די אינעווייניגסטע, בגוייתא איז גענוג צוויי, און בברייתא ביי די אויסנווייניגסטע, די וואס זענען אין די זייט, איז דריי. נאך א טייטש איז דא אין רש"י, אין א קאם פון וואל איז דא צוויי שורות צענער, אנדערע דא צו קעמען, די אויסנווייניגסטע זענען דער עיקר, זיי זענען געמאכט געווארן אויף קעמען, און די אינעווייניגסטע זענען נישט אויף קעמען, נאר זיי אויף זיי זאל זיך פארהאלטן די וואל זאל נישט אראפפאלן איז טאקע די גוייתא איז די אויסנווייניגסטע איז דארף זיין דריי הא בברייתא די אינעווייניגסטע איז גוט צוויי ממילא זע איך נישט ס'זאל זיין א סתירה פון דער משנה אלא זאגט די גמרא מהכא די סתירה איז פון דעם דקתני ס'שטייט אין דער משנה וכולן שניטלו אחת אחת בפני עצמן אויב ס'איז געווארן אראפגענומען א איינציגע צאן טמאות

פוהם, והתקינה כ'האב עס צוגעגרייט לנר צו א לעמפל, או למיתוח, אדער ווי מען זאגט איך זאל עס נוצן אויסצוציען בגדים טמאה, איז עס טמא? ווייזט אויס פון די סיפא התקינה אין, ווען איז די איינציגע צאן טמא? אויב מען האט עס צוגעגרייט לא התקינה, מען האט עס נישט צוגעגרייט לא איז נישט טמא. ממילא זאג איך מכח דעם אז דאס איז נישט קיין משנה. אמר אביי, האט אביי געזאגט, מאי קושיא? וואס פאר א קשיא איז דאס? דילמא, הא בקתייהו, אויב ס'איז געווארן אראפגענומען צוזאמען מיטן הענטל מיט א שטיקל האלץ, איז דעמאלט איז דאס שוין אליין צוגעגרייט, דארף דאס נישט האבן קיין צווייטן תיקון. הא בלא קתייהו, ווי ס'איז אבער אן א הענטל נאר דער צאן אליין, דעמאלט איז זאגן מיר איז עס נאך נישט א כלי, ס'איז נישט מקבל טומאה, ווען וועט עס מקבל זיין טומאה? דווקא ווען מ'האט עס צוגעגרייט. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, ומאי קושיא, וואס איז די קשיא, ער גייט זאגן א אנדער תירוץ, דילמא הא בקטינתא, דאָרטן בקטינתא ביי די דא איז דאך אזוי ווען די קאם איז פון וואל שטייט מען דארף צוגרייטן ווען די קאם איז פון פלאקס דארף מען עס נישט צוגרייטן ס'איז א חילוק בקטינתא ביי די קאם איז פון וואל דעמאלט זענען די ציינער דינע ציינער דעמאלט דארף מען עס צוגרייטן דעמאלט ווערט עס א כלי הא באלימתא און די רישא וואס עס שטייט אין די רישא שניטלו אחת אחת בפני עצמן טמאות דאס רעדט זיך דיקע ציינער דארט ביי פלאקס דארט האט מען דיקערע ציינער און די גמרא גייט נישט פרעגן דיע סתירה וואס מיר האבן דאך גלייך איינגעלערנט אז ונשתייר בו שתים טמאות אבער א קאם פון פלאקס אז ס'איז נאר געבליבן צוויי ציינער אפילו ס'איז ווייט איין צאן פון דעם אנדערן צאן איז אויכעט טמא און ביי צמר איז דאך נישט אזוי אט דער דין ווייל דאס האב איך געוואוסט אז ס'איז דא א חילוק פון א מסרק של פשתן ביז א מסרק של צמר איז דאס אויך דער חילוק לגבי התקינה ווייל די קאם פון פשתן פון פלאקס איז גרעבערע ציינער און פון צמר איז דינערע ציינער, ממילא זע איך דאך גארנישט ניט אז דיע ברייתא זאל זיין פארגרייזט, אלא זאגט די גמרא, ווייסטו פארוואס דיע ברייתא איז פארגרייזט, משום ד, נישט די טייטש איז דאס וואס זיי האבן געזאגט זו אינה משנה אז די משנה איז פארגרייזט, נאר זו אינה משנה איז די טייטש, די הלכה איז נישט ווי דער סתם, כאטש דו לערנסט דאס אז ס'איז א סתם, אבער אין אמת'ן איז דאס נישט קיין סתם, משום דמסיימי בה דווקני, די וואס זענען מדקדק צו לערנען גענוי די גירסא, גענוי דעם נוסח פון דער משנה, פירן אויס אין דער משנה, זוי דברי רב שמעון, אויף דעם דיע משנה האט נאר געזאגט רב שמעון, ממילא איז דאך עס נישט קיין סתם, דעריבער איז דאך נישט דא קיין קשיא, ווען ס'איז א סתם איז די הלכה ווי דער סתם, אבער דא אויך, כאטש דו זעסט עס אין פארעם פון א סתם, אבער אין אמת'ן דאס איז די רייד פון רב שמעון. רש י, שתיים טמאות, אז ס'איז איבערגעבליבן אין מסרק של פשתן אין קאם פון פלאקס צוויי ציינער איז טמא, דחזי למילתא, ס'איז נאך ראוי, מען קען נאך קעמען מיט דעם פלאקס איז נאך א כלי. אחת טהורה, אז איין צאן איז איבערגעבליבן אין דעם קאם איז די קאם ריין, דלא חזי למידי, ס'איז נישט קיין כלי, ווי עס איז אחת בפני עצמה, איין צאן פאר זיך, וואס הייסט עס? שאינה קבועה במסרק, דער איינציגער צאן איז נישט אריינגעזעצט אין דעם קאם, טמאה איז טמא, שראויה לנר, ס'ראוי זאל מיט דעם אויסרייניגן א ליכט, די לעמפל הייסט עס, או למיתוח, אדער אויסצוציען, לפרוס בגדים, אויסשפרייטן מלבישים, או חוט אדער א פאדעם, זאל מען אזוי פון איינעם צום אנדערן, ווי דער סדר איז, אנדערע מ'טוט אויסארבעטן דארט פוריערס, צו אנדערע און מ'טוט דארט מיט נעגל דארט אריינקלאפן אין די די די די די פעלעכל, צו אפילו מאטריאל איז דא אנדערע און מ'טוט עס אזוי אויסציען, איז דאס ראוי אויף דעם נוצן אלס א נאגל. ברוך השם, מסכת יבמות, דף מ ג, עמוד א', די שורה הייבט זיך אן, זוי דברי ר' שמעון. שלח רב חייא בר אבין, האט רב חייא בר אבין געשיקט די הלכה אין בית מדרש אריין, מארסין תוך ג, כאטש מיר זאגן א פרוי ווען זי האט ווען זי איז געווארן גע'גט אדער דער מאן איז געשטארבן דארף מען ווארטן דריי חדשים כדי מען זאל וויסן ווען זי וועט געבוירן א קינד צי די קינד איז שוואנגער צו פון ערשטן מאן צו פון צווייטן, אבער אירוסין, מען זאל איר נאר מקדש זיין, נישט קיין נישואין, מעג מען תוך ג' אין די דריי חדשים אויכעט, מען דארף נישט ווארטן. נישואין טאר מען נישט מאכן, ווייל אויב זי וועט וועלן זי וועט חתונה האבן אין צוויי חדשים ארום, און זי וועט געבוירן אין זיבן חדשים ארום א קינד, וועל איך נישט וויסן צו ס'איז בן תשעה לראשון צו בן ז' לשני, אבער אירוסין, נאר מקדש זיין מעג מען. וכן עושין מעשה, אזוי האב איך געזען אז די חכמים פירן טוהן אזוי א מעשה, פירן זיך אזוי. וכן היה רב אלעזר מלמדנו, אזוי האט אונז רב אלעזר געלערנט משום רב חנינא הגדול, רובו של ראשון, א רוב פון ערשטן חודש, ורובו של שלישי, און דער רוב פון דריטן חודש, ואמצעי שלם. דאס הייסט אויף אירוסין דארף מען נישט ווארטן קיין די גאנצע דריי חדשים.

און דער טאג ווען זי ווערט מקודש, דאס ווערט נישט אויך אריינגערעכנט, ממילא איז דאך נישט מותר דעם ניינציגסטן טאג, מען דארף ווי מען זאגט דעם איין און ניינציגסטן, און אויב איך וויל אריינרעכענען די, און דו הייבסט אן צו רעכענען פון יום שמת דארף זיין צוויי און ניינציגסטן, יא יא. האט ער גענטפערט, ההוא לענין מנקת איתמר. דארט רעדט זיך לגבי דעם דין פון א מנקת, דער דין איז א מנקת, א פרוי וואס זייגט א קינד טאר נישט חתונה האבן ביז וואנען די קינד וועט זיין אלט פֿיר און צוואַנציק חדשים, דעמאלט זאג איך דרב ושמואל דאמרי תרווייהו, רב און שמואל זאגן ביידע, צריכה להמתין כ"ד חודש, מען דארף ווארטן פֿיר און צוואַנציק חדשים, חוץ מיום שנולד בו, א חוץ דער טאג וואס די קינד איז געבוירן געווארן דאס רעכנט מען נישט, וחוץ מיום שנתארסה בו, דאס הייסט עס דארף זיין פֿיר און צוואַנציק חדשים מיט צוויי טעג. אבער לגבי די דאס אבער ווען זי איז נישט קיין מנקת ווען זי זייגט נישט, ווען מען דארף ווארטן דריי חדשים מעג מען יא מקדש זיין אין ניינציגסטן טאג, האט ער אים געפרעגט, והא ההוא דעבד סעודת אירוסין ביום צדיק, איינער האט געמאכט סעודת אירוסין דעם ניינציגסטן טאג נאכדעם ווי די פרוי איז איז אוועק פון פריערדיגן מאן, צו ער איז געשטארבן צו ער האט איר גע'גט, ואפסדיה רבא לסעודתיה, און רבא האט געמאכט שאדן די סעודה, זעהט דאך אוודאי אז עס איז דער דין נישט בלויז ביי מנקת אזוי איז דער דין. האט ער גענטפערט, ההיא, דארטן נא, סעודת נישואין הואי עס איז געווען א סעודת נישואין פון א חתונה, דעריבער האט ער געמאכט שאדן, סעודת נישואין איז נישט די מוז זיין ניינציג טעג, און אחוץ די צוויי טעג יום שמת און יום של נישואין. והלכתא און די הלכה איז צריכה להמתין כ"ד חודש, מען דארף ווארטן פיר און צוואנציג חדשים, א מנקת דארף ווארטן פיר און צוואנציג חדשים צייט די קינד איז געבוירן געווארן, חוץ מיום שנולד בו, א חוץ דעם טאג וואס די קינד איז געבוירן געווארן ווערט נישט גערעכנט, וחוץ מיום שנתארסה בו, און די טאג שנתארסה בו ווערט אויכעט נישט גערעכנט. יעצט אויב זי איז נישט קיין מנקת, די צריכה להמתין דארף זי ווארטן ג' חדשים, דריי חדשים נאכדעם ווי דער מאן איז געשטארבן אדער האט איר געגט, חוץ מיום שמת בו, דער טאג וואס דער מאן איז געשטארבן ווערט נישט גערעכנט אין די ניינציג דריי חדשים, וחוץ מיום שנתארסה בו, און דער טאג פון די קידושין ווערט אויך נישט גערעכנט. אין פשטות ווען מיר לערנען אזוי אין די גמרא, כ"ד חודש, אז ווערט דערמאנט אין דאס לשון גמרא חדשים, פיר און צוואנציג חדשים, וועלכע חדשים וועלכעס ווערט אנגערופן א חודש? חדשי לבנה, גייט ער עס חדשי לבנה ווייל ביי דער זון איז נישט פארהאנען קיין חדשים. ביי דער לבנה איז יעדן חודש קאנטיג דער חידוש, ס'גיט א קום אין אנפאנג פון חודש דער מולד, זי ווערט גרעסער גרעסער גרעסער נאכהער קלענער קלענער נאכהער ווידער די זעלבע זאך, איז דאך יעדן חודש קאנטיג דער חידוש, די מאירי זאגט אז עס דארף זיין צוויי הונדערט און צוויי און זיבעציק טעג, דאס מען מיינט חדשי חמה, א פלא, ווי טרעפט מען ביי חמה זאל זיין חדשים? און ער ברענגט נאך אראפ א סימן בשם הגאונים, לא תבשל גדי בחלב אמו, איז א רמז אויף מינקת חבירו אז תבשל באטרעפט זיבן הונדערט צוויי און זיבעציק, וואס זיבן הונדערט זיבעציק איז צוויי יאר פון די חמה, און די צוויי דאס איז נאך צוויי טעג, אין גמרא טרעפט מען אמאל א מחלוקת דארט ווי שטייט דערמאנט ס'ווארט שנה צי מען מיינט שנת החמה צי שנת הלבנה איז דא א מחלוקת לגבי בכור ס'איז דא א מחלוקת לגבי בתי ערי חומה אבער ביי חודש ווייסט מען דאך אימער דעם מיינט מען חודשי לבנה אין שלחן ערוך ווערט אויך דערמאנט אז די כ"ד חודש איז חודש הלבנה, נאר ס'איז דא א שאלה אין שלחן ערוך אינמיטן איז געוועזן חודש העיבור, צו דאס די עיבור יאר איז געוועזן, צו דאס ווערט גערעכנט פאר א חודש. אבער אזוי יא, נישט דא קיין שום הוה אמינא אין שלחן ערוך אז מען זאל נישט מיינען אז דאס איז חודשי לבנה, מסתמא רעדט ווער וועגן דעם מאירי, עס איז דאך נישט זיינס קיין זאך אויכעט, ער זאגט דאך אין נאמען פון די גאונים.
אין דער משנה האבן מיר געלערנט רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו, אין פשטות לערן איך טייטש, הנשים וועלכע ס'איז נשואות האבן שוין חתונה געהאט, יתארסו, דארפן נישט ווארטן קיין דריי חדשים, נעמען קידושין קענען זיי נעמען, ווייל עס איז דאך נישטא דער חשש אז זי וועט נישט וויסן צו וועמען די קינד באלאנגט, חוץ מן האלמנה. אז דער מאן איז געשטארבן איז דא אנדערש דער דין, דארף זי ווארטן דרײַסיק טעג מפני האבל, זי דארף צוליב דעם טרויער נאך דעם מאן. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געפרעגט רב חיסדא, זאגט אז אלמנה טאר דרייסיג טאג נישט ווערן מקודש, וואונדערט ער זיך, קל וחומר איך קען אפלערנען א קל וחומר אז מען מעג יא מקדש זיין אן אלמנה אין די דרייסיג טעג, וואס איז דער ענין וואס מען אסר'ט ביי אבילות געוויסע זאכן איז דער ענין איז וועגן תענוג, א זאך וואס א פארגעניגן פאר א מענטש דאס טוט מען אסר'ן, אזוי איז ביי אבילות, אזוי איז תשעה באב, איז לאמער זען וועלכע זאך איז א גרעסערע תענוג, וועלכעס דארף מען גיכער אסר'ן, זיך ארומוואשן צי מארס זיין, זאגט ער אזוי, ומה דאך במקום שאסור לכבס, אין דער צייט וואס מען טאר זיך נישט וואשן, די וואך וואס אין דער וואך געפאלט תשעה באב, וועט די גמרא באלד אראפברענגען, טאר מען זיך נישט דעמאלט וואשן, דאך איז דער דין מותר ליארס, דעמאלט מעג מען מקדש זיין א פרוי, זע איך דאך פון דעם, אז וועלכע זאך דארף גיכער זיין אסור לכבס? וואשן די וועש דארף גיכער זיין אסור אויב אזוי מקום שמותר לכבס, אין די דרייסיג טעג איז זי ביי א ווען זי איז א אבילה אויפן מאן מעג זי דאך וואשן די וועש, אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי שמותר ליארס איז דאך אוודאי און אוודאי אז זי מעג ווערן מקודש ווייל דער איסור פון תכבוסת ביי אן אבל גייט נאר אן זיבן טעג, אבער נאך די זיבן טעג מעג ער זיך שוין שערן, מעג ער זיך שוין וואשן די וועש, ביי שערן איז נישט אזוי, שערן לערנען מיר דאך אפ פרע פרע פון נזיר אז עס דארף זיין דרײַסיק טעג, אבער תכבוסת וואשן די וועש און נאך זיבן טעג נאך שבעה מעגסטו דאך, איז אויב מען מעג דעמאלט וואשן איז דאך אוודאי און אוודאי מעג זי ווערן מקודש. מאי היא, וואו מען האט דאס געלערנט אז ס'איז דא אזא אן ארט וואס דעמאלט טאר מען נישט וואשן און מען מעג מקדש זיין, דער איסור וואס מען טאר נישט וואשן די וועש איז נישט וועגן ארבעט, דער איסור איז וועגן תענוג. שבת שחל תשעה באב בתוכה, שבת די וואך וואס אין דער וואך געפאלט תשעה באב, למשל תשעה באב געפאלט דאנערשטאג, צו תשעה באב געפאלט מאנטאג, אסור לספר ולכבס טאר מען זיך דיע וואך נישט אפשערן, און מען טאר נישט וואשן די וועש. ובחמישי מותר מפני כבוד השבת, אויב תשעה באב געפאלט פרייטאג מעג איך א טאג פריער דאנערשטאג זיך אפשערן מפני מעג איך וואס מעג איך וואשן מפני כבוד השבת, וועגן שערן זיך איז א באזונדער שאלה, עט איר פרעגן ווי וואס איר ווילט פרעגן, ווי קאן געפאלן תשעה באב פרייטאג? זיכער קאן נישט געפאלן אז מיר זאגן לא אד"ו ראש אז זונטאג מיטוואך פרייטאג איז נישט ראש השנה, איז דאך תשעה באב קאן דאך אויך נישט זיין, ווייל די קביעות פון תשעה באב איז שטענדיג. די זעלבע צייט דוכט זיך ווי דער ערשטע טאג פון פסח, איז אזוי ווי ס'איז דא א זאך מיר זאגן לא אד"ו ראש אזוי איז תשעה באב קאן נישט געפאלן היינט לויט די קביעות פרייטאג נאר אמאל אז מ'האט מקדש געווען על פי ראיה האט געקאנט געפאלן תשעה באב פרייטאג נאר דא רעדט מען אז תשעה באב געפאלט פרייטאג מעג איך וואשן די וועש דאנערשטאג. קומט אויס אז די וואך פון תשעה באב, די וואך וואס אין דער וואך איז תשעה באב, טאר מען נישט וואשן קיין וועש, אזוי עס שטייט דאך בפירוש, שבת שחל תשעה באב בתוכה, אסור לספר ולכבס. ותניא מיר האבן געלערנט קודם הזמן הזה, האב איך געלערנט פשט קודם הזמן הזה פאר תשעה באב, דאס ליגט אין דעם כלל די גאנצע וואך, די טעג וואס איז פאר תשעה באב ממעטין בעסקיהן, טוט מען ממעט זיין אין די ביזנעס, מען טוט נישט קיין סך ביזנעס, מלישא וליתן, מלבנות פון צו בויען, ולנטוע צו פלאנצן, ומארסין מקדש זיין א אישה מעג מען יא, אבל אבער לא כונסין, קיין נישואין טאר מען נישט מאכן, ואין עושין מען מאכט נישט סעודת אירוסין, פארוואס איז די חילוק? פארוואס מארס זיין מעג מען יא און נישואין טאר מען נישט? ווייל אירוסין איז נישט קיין שמחה, זע איך דאך אז די וואך וואס אין דער וואך געפאלט תשעה באב טאר מען נישט וואשן די וועש, און מקדש זיין א אישה מעג מען יא, דארף דאך אויסקומען נאך די שבעה, ווען מען מעג שוין וואשן די וועש דארף זי דאך אוודאי און אוודאי מעגן ווערן מקודש, פארוואס זשע זאגט רבי יוסי אז מען דארף ווארטן דרייסיג טעג אויף קידושין? ענטפערט די גמרא, ניין, די וואך וואס דעמאלט געפאלט תשעה באב טאר מען אויכעט נישט מקדש זיין קיין אישה, כי תניא ההיא, דאס וואס דארט שטייט קודם הזמן הזה מיינט מען נישט פאר תשעה באב, נאר מען מיינט קודם דקודם, דאס וואס איז פאר דער וואך, פאר דער וואך מעג מען מקדש זיין, און פאר דער וואך איז דאך מותר לכבס, מעג מען דאך וואשן די וועש, מעג מען מארס זיין אויכעט, ממילא האסטו נישט קיין קל וחומר. אמר רבא, האט רבא געזאגט, וקודם דקודם נמי קל וחומר, אפילו פאר דער וואך פון תשעה באב קען איך אויך מאכן א קל וחומר, וואס איז דער קל וחומר? מה דאך במקום שאסור לישא וליתן, די וואך פאר פאר די וואך פון תשעה באב שטייט דאך איז דאך דעמאלט אסור לישא וליתן אזוי האבן מיר דאך געלערנט פריער אז קודם הזמן הזה א פאר דער וואך איז ממעטין בעסקיהם מלישא וליתן דאך זאגן מיר מותר ליארס. כאטש איך בין מחמיר צו טון ביזנעס אבער מקדש זיין א פרוי מעג מען. מקום שמותר לישא וליתן, נאך די זיבן טעג פון אבילות מעג מען דאך לישא וליתן, טון ביזנעס, איך דארף נישט ממעט זיין, אין הדין איז דאך אוודאי און אוודאי שמותר ליארס, מאך אן אנדער קל וחומר, ריכטיג, דו האסט מיר געענטפערט אז אין דער וואך פון תשעה באב איז אסור ליארס און לכבס, אבער ווי וועט זיין קודם דקודם, א וואך פאר דער וואך, האמיר געלערנט קיין ביזנעס טאר מען נישט טוהן, נישט מען טאר נישט טוהן מען איז ממעט אין ביזנעס, און ליארס מעג מען, דארף דאך אויסקומען ביי דער אלמנה אין די שלושים נאך די שבעה, וואס דעמאלט דארף מען נישט ממעט זיין די ביזנעס מען מעג טאן ביזנעס, איז דאך אוודאי און אוודאי אז מען מעג מקדש זיין. ענטפערט די גמרא, לא תימא זאלסט נישט זאגן דרבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו, זאלסט נישט זאגן אז רבי יוסי לערנט אז אלע פרויען מעגן מקדש זיין א חוץ אלמנה, מקדש זיין מעג אן אלמנה אויכעט אין די דרײַסיק טעג, נאר זאג אלא אימא זאג אזוי כל הנשים ינשאו אז אלע פרויען מעגן חתונה האבן. די נישואין זעהט ער נישואין איז שוין א ענין פון שמחה, און ביי נישואין דארף די אלמנה ווארטן טאקע דרײַסיק טעג, קומט דאך יעצט אויס א געוואלדיגע חידוש, לגבי דעם דין פון נישואין איז נישטא קיין שום מחלוקת, נישואין איז דאך אז מען דארף ווארטן דרײַסיק טעג, איז דאך לויט יעדן איינעם דארף מען דאך ווארטן נישואין דרײַסיק טעג, ווייל נישואין איז דאך א ענין פון שמחה, רבי יהודה האלט אויך אזוי אז בימי אבל טאר נישט זיין קיין נישואין ווייל ס'איז א שמחה. נו, יעצט או איז דא רבי יוסי קריגט בכלל אויף דעם דין, און מ'עט צוגיין צו דער זאך, דער תנא קמא אין דער משנה האט געזאגט א פרוי נאכדעם ווי דער מאן איז געשטארבן, זי איז געווארן אן אלמנה, זי איז געווארן גע'גט, מוז זי ווארטן דריי חדשים. אפילו ביי דעם ערשטן מאן איז זי נאר געווען אן ארוסה, עה, איז דאך זיכער נישט געשוואנגערט פון דעם ערשטן מאן, און אויכעט דער צווייטער מאן, גייט איר נאר מקדש זיין דערוויילע, דאך איז דער תנא קמא מחמיר מען טאר נישט ווייל איך בין גוזר ארוסה צוליב נשואה און איך בין גוזר אירוסין צוליב נישואין קומט צו גיין רבי יהודה און רבי יהודה זאגט יא איך האלט ווי דער תנא קמא אז מען דארף ווארטן דריי חדשים אבער ווען דארף מען ווארטן דריי חדשים אויב זי איז פריער געווען א נשואה קען דאך זיין זי שוואנגערט, גיין יעצט מאכן נישואין טאר מען נישט, ווי וועט אבער זיין אז זי איז אן אלמנה פון מן האירוסין וואס זי שוואנגערט זיכער נישט, מעג זי יעצט אפילו חתונה האבן, ווי וועט זיין אז זי איז אבער געווען אפילו אן אלמנה מן הנישואין, גיין איר יעצט מקדש זיין מעג מען, נאר מקדש זיין נישט קיין חופה מעג מען. אבער דעם דין פון הבחנה האלט אויך רבי יהודה, רבי יהודה זאגט אז ווי וועט זיין אז זי איז געווען פון דעם פריערדיגן מאן א נשואה, טאר זי יעצט נישט מאכן קיין נישואין, ווייל הבחנה האלט ער. קומט צו גיין רבי יוסי און ער האלט בכלל נישט קיין הבחנה, רבי יוסי זאגט אלע פרויען וואס זענען געוועזן פון פריער, נשואות איז מעגן אין די דריי חדשים נאכאמאל חתונה האבן, נו אפילו ינשאו, זיי מעגן ינשאו, איז דאך שוין יעצט פארענטפערט די קשיא וואס מיר זאגן אירוסין דארף זיין מותר, דא רעדט מען נישט פון אירוסין, דאס וואס רבי יוסי זאגט אלמנה זאל נישט מאכן, וואס זאל די אלמנה נישט מאכן? קיין נישואין, חתונה דאס איז שוין א ענין פון שמחה, דאס איז אסור אין די שלושים, פרעגט די גמרא, ולית ליה לרבי יוסי להבחין, קומט דאך יעצט אויס אז רבי יוסי האלט נישט בכלל דעם דין פון הבחנה, אז רבי יוסי זאגט א חוץ אן אלמנה מעגן אלע פרויען אפילו דיע וועלכע זענען נשואות, א גרושה מן הנשואין מעג חתונה האבן און איך דארף נישט מבחין זיין ווארטן קיין דריי חדשים, זאגט די גמרא איבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן לית ליה, ער האלט טאקע נישט. ואיבעית אימא, און דו ווילסט וועל איך דיר ענטפערן, לעולם אית ליה, ער האלט יא דעם דין פון הבחנה. רב יוסי, ער האלט יא דעם דין פון הבחנה. ואימא, זאג אזוי, רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, כל ארוסות גרושות ינשאו. ווי איז דאס לשון די משנה? דאס לשון די משנה איז דאך רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן אלמנה, קען איך נישט זאגן איך זאל איינלערנען אין די משנה כל ארוסות גרושות, און ווי פאסט זיך יעצט צו זאגן חוץ מן אלמנה? נאר איך זאג אזוי, כל הנשים כל ארוסות מיינט מען וועלכע ארוסות? גרושות, און דאס וואס איז געשטאנען אין דער משנה יתארסו, מיינט מען נישט בלויז יתארסו, נאר מען מיינט יתארסו וינשאו. מען קומט אויס אזוי יא, אז רב וואס האט רב יוסי יעצט געזאגט אז די פרוי איז פריער געוועזן אן ארוסה, ביי דעם ערשטן מאן האט זי נאר געהאט קידושין, קיין חופה איז נישט געווען, זי שוואנגערט זיכער נישט פון פריערדיגן מאן, דעמאלט זאגט ר' יוסי אז זי מעג חתונה האבן אין די דריי חדשים, ווייל כ'האב דאך נישט קיין מורא טאמער זי שוואנגערט, גוזר זיין אירוסין, א ארוסה צוליב נשואה בין איך נישט גוזר, ווי איז אבער אז זי איז אן אלמנה מן האירוסין, קאָן זי נישט חתונה האָבן. מכּוח וואָס קאָן זי נישט חתונה האָבן? ווײַל נישׂואין איז דאָך אַ שׂימחה און זי דאַרף טרויערן. די גמרא וועט ווײַטער פֿרעגן, אויב זי איז נאָר געוועזן מקודשת, רופֿט זי זיך נאָך נישט אָן איר מאַן, אַז זי זאָל דאַרפֿן אויף דעם טרויערן אויף אבלות. אַזוי קומט יעצט אויס, פֿרעגט די גמרא, אי הכי, אויב דו זאָגסט ווידער, אז רב יוסי האלט אז אן ארוסה מעג חתונה האבן אבער א נשואה טאר נישט חתונה האבן, אויב אזוי היינו רב יהודה, זאגט דאך רב יוסי די זעלבע זאך ווי רב יהודה, ווייל רב יהודה האלט דאך אויך אז ארוסה מעג חתונה האבן, און איך קען יעצט נישט זאגן אז ער גייט מיר דערציילן דעם דין פון איבול, ווייל ביי דעם דין פון איבול אז מען טאר נישט מאכן קיין חתונה אין די דרייסיג טעג, אויף דעם קריגט קיינער נישט, דאס האלטן אלע אז נישואין טאר מען נישט מאכן אין די דרייסיג טעג, ווייל נישואין איז זיכער א שמחה. ענטפערט די גמרא, איכא בינייהו דער חילוק איז צווישן זיי נשואה, אויב ביי דעם פריערדיגן מאן איז זי געווען א נשואה ליארס, צי מען מעג שפעטער ווערן קידושין. רב יהודה סבר, רב יהודה האלט, נשואה מותרת ליארס, רב יהודה האלט זי געווען ביי דעם פריערדיגן מאן א נשואה מעג מען ליארס. ורבי יוסי סבר און רבי יוסי האלט נשואה אסורה ליארס. און ווען מיר יעצט זאגן האבן מיר יעצט דריי מחלוקת'ן. לויטן תנא קמא איז אסור אפילו ארוסה ליארס איז אויכעט אסור. אויב זי איז געוועזן פון פריערדיגן מאן נאר אן ארוסה בין איך גוזר צוליב נשואה. און יעצט בין איך גוזר אויף אירוסין מאכן, בין איך גוזר צוליב נישואין. קומט צו גיין רבי יהודה, און רבי יהודה האלט יא דעם דין פון הבחנה, און ער זאגט אזוי, טאקע ווען זי פריער געווען א נשואה, מען זאל יעצט מאכן נישואין, דאס טאר מען נישט, מען דארף ווארטן דריי חדשים, אבער אויב זי פריער געוועזן אן ארוסה, זי איז געווארן גע'גט ווען זי איז אן ארוסה, שוואנגערט זי דאך זיכער נישט, מעג זי יעצט אפילו חתונה האבן אויך, ווייל עס איז דאך נישטא וואס מורא צו האבן, און אויב זי איז פריער געווען א נשואה מעג מען יעצט מאכן אירוסין. קומט צו גיין רבי יוסי און אביסל האלט ער ווי רבי יהודה און אביסל נישט, ער זאגט אזוי, אויב זי פריער געוועזן אן ארוסה, אז זי פריער געווען אן ארוסה מעג איך מאכן נישואין, איך בין נישט גוזר ווען זי פריער געווען אן ארוסה צוליב דעם ווען זי פריער געווען א נשואה. א אויסנאם איז פארהאנען ביי א אלמנה. טאר נישט מאכן די נישואין אין די דרייסיג טעג מיט די אבילות, אבער אויב נישט וועגן דעם טעם, דאס הייסט אז ס'איז דורכגעגאנגען די דרייסיג טעג פון אבילות, צי ביי א גרושה גלייך, ווייל עס איז דאך פריער נאר געוועזן אן ארוסה, מעג מען יעצט מאכן נישואין. ווי עט אבער זיין אויב זי פריער געווען א נשואה, קריגט יעצט רבי יוסי אויף רבי יהודה'ן, און ער זאגט מ'טאר נישט מאכן קיין קידושין אויכעט, פארוואס ביי דעם איז ער יא גוזר ביי דעם איז ער נישט גוזר? ס'איז דאך א גרויסער חילוק. אויב זי פריער געווען אן ארוסה, און דער מאן איז געשטארבן, צי דער מאן האט איר געגעט, איז ביי דער פרוי אליין קען ארויסקומען א מכשול, זאל חתונה האבן, ס'זאל זיין א חשש? ניין. דעריבער זאגט רבי יוסי, אז ס'איז געווען פון פריערדיגן מאן אן ארוסה, מעג איך יעצט מאכן נישואין. אבער דארטן וואו ס'איז געווען ביי דעם ערשטן מאן א נשואה, אז איך וועל מתיר זיין די פרוי צו מאכן קידושין, קען דאך די זעלבע פרוי אויך מאכן נישואין, דא איז ער יא גוזר, טאקע גוזר זיין, ווי מען זאגט אן ארוסה צוליב א נשואה ביי דעם ערשטן מאן בין איך נישט גוזר, אבער גיי יעצט אויף וואס כ'טאר נישט מאכן קיין אירוסין ווייל כ'וועל קומען מאכן נישואין, דאס איז ער יא גוזר, איז דאך שוין יעצט גוט די משנה, איך האב געפרעגט די קשיות איך האב אויפגעוויזן אז אירוסין מעג מען מאכן, אירוסין מעג מען טאקע מאכן וועגן איבול, אבער דא רעדט מען דאך וועגן וועלכן רב יוסי זאגט אז די ארוסות גייען מעגן לינשא חתונה האבן, און חתונה האבן דאס איז דאך א שמחה, און מפני איבול טאר מען נישט. רש"י. פרעגט די גמרא, וסבר רב יוסי נשואה אסורה ליארס, איך האב דאך פריער געזאגט אז רב יוסי האלט א פרוי אויב פון דעם ערשטן מאן איז זי געוועזן אן ארוסה, ס'נאר געווען קידושין, זי שוואנגערט זיכער נישט פון ערשטן מאן, דארף מען נישט ווארטן קיין דריי חדשים, און זי מעג מאכן נשואין אויכעט. אבער אויב ביי דעם ערשטן מאן איז זי געווען א נשואה, קען דאך אמאל זיין זי איז מעוברת, און נישט בלויז מען טאר נישט מאכן קיין נישואין, נאר אפילו קידושין טאר מען אויך נישט, האלט אזוי רב יוסי? א נשואה אז זי איז געווען ביי דעם ערשטן מאן א נשואה, אסורה ליארס טאר זי נישט נעמען קידושין אויכעט? והתניא מיר האבן געלערנט

וכמה איבול שלה שלושים יום, דאס איז נאך א דין שטייט דארטן, וכולם לא ינשאו, אבער זעסטו די אלע די נשואות וואס זענען פריער ביי דעם פריערדיגן מאן זענען זיי נישט געווען נשואות, קען זיין אז זיי שוואנגערן פון פריערדיגן מאן, לא ינשאו טארן נישט חתונה האבן עד שיהיו להם ג' חדשים, ביז ס'וועט זיין דריי חדשים, זע איך דאך פון דעם אויך אז רבי יוסי האלט אז די נשואות אפילו דעמאלט ווען זי איז געווען ביי דעם ערשטן מאן א נשואה וואס קען זיין זי שוואנגערט פון ערשטן מאן דאך קידושין מעג מען אירוסין מעג מען טאקע נישואין טאר מען נישט אבער אירוסין מעג מען זאגט די גמרא, האי מאי קושיא פון וועלכן גייסטו פרעגן די קשיא? אילימא וועסטו וועלן זאגן דו גייסט פרעגן פון די רישא דקתני עס שטייט רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט כל הנשים יתארסו פון דעם כל הנשים יתארסו פרעגסטו די קשיא? לערנסט גייסטו לערנען פשט אין דעם כל הנשים מיינט מען אז אפילו נשואות איז אויך יתארסו מי אלימא ממתניתין איז דען די ברייתא שטארקער פון דער משנה? וואס אין דער משנה שטייט דאך אויך די זעלבע לשון שטייט דאך אין דער משנה, אין דער משנה שטייט כל הנשים יתארסו, און כאטש עס שטייט דערמאנט דאס לשון כל הנשים, דאוקימנא האב איך איינגעלערנט אז מען מיינט מיינט בארוסות גרושות ינשאו, אז איך זאג כל הנשים אלע פרויען וואס זענען פריער געוועזן ארוסות ביי דעם ערשטן מאן, דעמאלט זאג איך כאטש עס שטייט אין די משנה יתארסו טייטש איך אז ס'איז מותר אירוסין מיט נשואה. הכא נמי, וועל איך דא אין דער ברייתא אויך אזוי אט טייטשן וואס עס שטייט כל הנשים יתארסו, וועל איך טייטשן כל ארוסות גרושות ינשאו, נישט מען מיינט איך וועל איינלערנען דאס ווארט גרושות, אויב ס'זאל שטיין דאס ווארט גרושות דארף דאך נישט שטיין חוץ מן האלמנה, נאר איך וועל טייטשן אזוי כל הנשים אלע פרויען ווען זי איז נישט קיין אלמנה, און וואס איז זי געווען פון פריערדיגן מאן אן ארוסה, איז יתארסו און די זעלבע נישואין אויכעט. אלא מסיפא, פון דער ברייתא פון דער סיפא ברענג איך א ראיה אז רבי יוסי האלט אז איז געווען ביי דעם ערשטן מאן א נשואה, מעג מען יעצט ליארס. אלא מסיפא. פון די סיפא האב איך א ראיה אז רבי יוסי האלט אז די פרוי וואס איז געווען ביי דעם ערשטן מאן א נשואה מעג מאכן קידושין, דקתני שטייט אין די סיפא וכולן לא ינשאו, זיי טארן נישט חתונה האבן עד שיהיו להן ג' חדשים, ביז זיי וועלן האבן דריי חדשים. איז ביי וועמען רעדט זיך דא? דער וכולן ביי וועמען רעדט זיך דאס? דא שטייט אזוי ינשאו הוא דלא, חתונה האבן טארן זיי נישט, הא איתרוסי, נעמען קידושין, שפיר דמי מעגן זיי. דא קען זיך דאך נישט רעדן ביי ארוסה פון ערשטן מאן, ווייל אויב זי איז געווען ארוסה ביי דעם ערשטן מאן, לערנט דאך רבי יוסי אז ס'איז מותר אפילו נישואין אויכעט. דא שטייט א דין נישואין טאר מען נישט און אירוסין מעג מען. קאנסט דאך נישט זאגן אז דא רעדט זיך אז זי איז געווען פון ערשטן מאן אן ארוסה, דעמאלט מעג מען דאך נישואין אויך, מוז איך דאך טייטשן אז זי איז געווען ביי דעם ערשטן מאן א נשואה, און דאך זאג איך אז מען מעג מאכן קידושין. אמר רבא, זאגט רבא, תריץ ואימא הכי, זאג אזוי, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, כל ארוסות גרושות ינשאו, די רישא שטייט אזוי, אזוי ווי איך האב פריער געזאגט? כל ארוסות גרושות ינשאו, אויב זי ביי דעם ערשטן מאן געווען אן ארוסה מעג זי חתונה האבן, חוץ מן אלמנה מפני האיבול, וכמה איבול שלה שלושים יום. און יעצט אין די סיפא, נישט אזוי ווי דו לערנסט וכולן לא ינשאו, נאר לערן אזוי אין די סיפא, ונשואות לא יתארסו, אז זי איז געווען ביי דעם ערשטן מאן א נשואה, איז אסור אפילו אירוסין, עד שיהא להן שלשה חדשים, ביז ס'וועט זיין דריי חדשים, דא איז געענדיגט געווארן דער ענין, קומט יעצט אויס אז מיר האבן אין דער זאך א מחלוקת פון דריי מאן דאמרים, לויט דעם תנא קמא זאגן מיר א פרוי איז זי געווארן גע'גט פון דעם מאן, דער מאן איז געשטארבן, טאר זי נישט חתונה האבן צו קיין צווייטן מאן, זי דארף ווארטן דריי חדשים, איז שטענדיג דער דין געזאגט געווארן, אפילו אין אזיין פאל וואס זי שוואנגערט זיכער נישט פון דעם ערשטן מאן, זי געווען ביי דעם ערשטן מאן נאר מקודש נישט קיין חופה, אפילו אזיין פאל וואס ביי דעם צווייטן וועט זי זיכער נישט פארשוואנגערן, דער צווייטער גייט איר נאר מקדש זיין, דאך טוט דער תנא קמא אסר'ן דער תנא קמא זאגט זי איז ביי דעם ערשטן מאן געווען נאר אן ארוסה, טאר ביי דעם צווייטן נישט זיין אויך קיין אירוסין, מען מוז ווארטן דריי חדשים. קומט צו גיין רבי יהודה, רבי יהודה האלט אויך דעם דין פון הבחנה, נאר ווען זאגט ער דארף מען ווארטן דריי חדשים, דעמאלט ווען ביי דעם ערשטן מאן איז זי געווען א נשואה, עס איז שוין געווען חופה, ס'קען זיין זי שוואנגערט פון ערשטן מאן, און גיין מאכן ביי דעם צווייטן מאן אויכעט נישואין, דעמאלט טאר מען נישט, אבער ווי וועט זיין ביי דעם ערשטן מאן איז זי געווען נאר אן ארוסה, מעג איך יעצט מאכן אפילו נישואין, און דעמאלט ביי דעם ערשטן מאן איז זי געווען א נשואה, מעג איך יעצט מאכן אירוסין, קידושין. קומט צו גיין רבי יוסי, און רבי יוסי זאגט אזוי, איין זאך האלט ער ווי רבי יהודה. ביי וועלכע זאך האלט ער ווי רבי יהודה? אויב זי איז געווען ביי דעם פריערדיגן מאן אן ארוסה, מעג זי יעצט מאכן אין די דריי חדשים נישואין אויך, ווייל ביי דער פרוי קען דאך גארנישט ארויסקומען קיין מכשול, איז זי שוואנגערט דאך זיכער נישט פון דעם פריערדיגן, ס'איז דאך נאר געווען קידושין. ווי וועט אבער זיין אז ביי דעם ערשטן מאן איז זי געווען א נשואה, קען זיין אז זי שוואנגערט פון ערשטן מאן, און אויב איך וועל מתיר זיין קידושין אפשר וועט מען קומען צו נישואין אויך, דעריבער לערנט רבי יוסי אז זי איז געווען פון דעם ערשטן מאן א נשואה איז אסור אפילו צו מאכן קידושין, אירוסין אויכעט און דאס וואס שטייט אין דער משנה מ'מעג רעדט זיך ווען רבי יוסי אז ביי דעם ערשטן מאן איז זי געווען אן ארוסה מעג מען מאכן נישואין, נאר אויב זי איז אן אלמנה פון דעם ערשטן מאן, דאס רופט זיך אן אין אנדערע ווערטער אלמנה מן הארוסין, דעמאלט טאר זי נישט אין די דרייסיג טעג וועגן אבילות, פרעגט די גמרא ואלמנה מן הארוסין מי אית לה איבול? אז די פרוי איז געווארן אן אלמנה, דער מאן האט איר נאר געהאט מקדש געווען, ס'איז נאך נישט געווען קיין חופה, דארף זי דען האלטן אבילות אויף איר מאן? והתני, מיר האבן געלערנט א ברייתא, רבי חייא בר אמי האט געלערנט אין א ברייתא, אשתו ארוסה, ס'איז געשטארבן זיין פרוי וואס ער האט איר נאר געהאט מקדש געווען פארן חופה נאך, לא אונן. ער באקומט נישט דעם דין פון א אונן, וואס דעם יום שמת לו המת איז דא א דין אונן, מען איז דאך די אנינות פטור פון תפילין, מען איז דאך נאך אלע מצוות, ולא מטמא לה, און אויך ולא מטמא לה, ער איז נישט ער דארף זיך נישט מיט איר מתעסק זיין מיינט מען ס'איז נוגע א כהן, אז ער טאר זיך נישט מטמא זיין און ביי ישראל אויכעט אז ער דארף זיך ס'איז נישטא קיין חיוב ער זאל זיך מיט איר מתעסק זיין וכן היא די זעלבע זאך זי אז זי איז געווען נאר אן ארוסה דער חתן אירע איז געשטארבן לא אוננת ולא מטמאה לו מתה אז זי איז געשטארבן אינו יורשה טוט ער איר נישט ירש'נען דער מאן ירש'נט די פרוי ווען נאך די חופה זי איז א נשואה מת הוא אז ער איז געשטארבן גובה כתובתה איז מען גובה די כתובה זעה איך דאך אז די חיוב די גובה כתובתה מיינט מען נארמאל האט א ער א ארוסה נישט קיין כתובה, ווען איז די כתובה אין די ערשטע נאכט ביי די חופה, נאר אויב מען האט געשריבן די כתובה בשעת קידושין איז גובה כתובתה, וואס זעען מיר דא אז אויב זי איז אלמנה מן האירוסין איז נישטא קיין איבול, וואזשע זאגט רבי יוסי, רבי יוסי זאגט אלע ארוסות. און ינשאו מעגן חתונה האבן, חוץ אז אלמנה מן האירוסין מיט די אבל איז דאך נישט שייך קיין אבל, אלא זאגט די גמרא תנאי היא איך לערן יעצט אזוי ווי איך האב פריער געלערנט אז רב יוסי לגבי דעם דין פון הבחנה האלט ער ווי רב יהודה, וואס האלט ר' יהודה? א ארוסה איז מותר בנישואין, און א נשואה איז מותר באירוסין. און דאס וואס שטייט אין די משנה בין איך גארנישט ניט מוסיף, נאר איך לערן ווי עס שטייט, רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, כל הנשים, אלע פרויען וואס זענען פריער געוועזן נשואות, יתארסו, מעג מען יעצט מאכן קידושין. איז דאך שוין פארענטפערט געווארן די קשיא וועגן אבילות, אז זי איז געווען ביי דעם פריערדיגן מאן אן א נשואה, איז דאך חל אויף איר אן אבילות, כל הנשים אלע פרויען וואס זענען געווען ביי דעם מאן נשואות, און די און זאגן מיר אויב גרושה זענען זיי, איז יתארסו, און אויב זיי זענען אלמנה געווארן טאר זי נישט נעמען קיין קדושין, האב איך דאך אבער געהאט א קשיא, פארוואס זאל זי נישט טארן נעמען קיין קדושין? איך האב דאך אויפגעוויזן פון דעמאלט אויף פון פאר תשעה באב, די וואך וואס אין דער וואך געפאלט תשעה באב, כאטש דעמאלט איז אזוי הארב אז אסור לכבס מען טאר נישט וואשן די וועש, דאך זאגן מיר מותר ליארס, דארף דאך אויסקומען אין די שלושים נאך די שבעה וואס דעמאלט מעג דאך שוין דער אבל וואשן די וועש, דארף דאך אוודאי און אוודאי ארויסקומען אז מען מעג מקדש זיין, אזוי האב איך פריער געמאכט א קל וחומר, ווייל איך האב אראפגעברענגט א ברייתא וואס דארטן שטייט אז אין דער וואך שחל אז עס איז די מותר ליארס, קומט יעצט צו גיין די גמרא, און די גמרא זאגט. אלא תנאי היא, אין דעם דין איז דא א מחלוקת פון תנאים צו מען מעג מקדש זיין דאס וואס שטייט פריער אז קודם הזמן מארסין, דאס זאגט נישט יעדער איינער, לויט רב יוסי וועט טאקע זיין אויך דער דין אז קודם הזמן הזה אזוי ווי עס איז אסור כיבוס אזוי איז אויך אסור אירוסין. דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט מראש חודש ועד התענית פון ראש חודש אב ביז תשעה באב העם ממעטים מעסקיהם. מען טוט ווינציגער ביזנעס, מען איז ממעט מלישא וליתן, מלבנות צו בויען, די גמרא זאגט דארט אז מען מיינט בויען א בית חתנות, אמאל איז געווען דער סדר מען האט חתונה געמאכט די עלטסטן זוהן האט מען אויפגעבויט א ספעציעלן שאלאש פאר דעם חתונה, ולנטוע מיינט מען אויך א ספעשל נטיעה וואס די וואס די גרויסע מענטשן טוען פלאנצן אזעלכע ביימער וואס האבן זייער ברייטע צווייגן, מליארס און מלישא. זעט איר, דא איז שוין דא א מאן דאמר וואס ער זאגט אז פריער איז אויך אסור אירוסין, דאס גייט אזוי ווי רבי יוסף. שבת שחל תשעה באב בתוכה, שבת מיינט מען די וואך, די וואך וואס אין דער וואך געפאלט תשעה באב, אסור לספר ולכבס, טאר מען זיך ניט שערן און מען טאר זיך ניט וואשן די וועש, ויש אומרים, און אנדערע זאגן, כל החודש אסור, א גאנצן חודש איז אסור. מתקיף לה רב אשי, האט רב אשי געפרעגט א קשיא, ממאי דליארס, ליארס ממש, דאס וואס דא שטייט אין דער ברייתא, אז פון ראש חודש איז אסור מליארס, ווער הייסט דיר טייטשן אז מען טאר נישט מקדש זיין, און דו וועסט גיין מאכן א מחלוקת אז איין ארט האלט מען מעג מקדש זיין און איין ארט האלט מען טאר נישט מקדש זיין, איך קען נישט מאכן קיין מחלוקת, עס איז דא א חילוק פון קידושין ביז די סעודת אירוסין, דילמא אפשר למיעבד סעודת אירוסין הוא דאסור דאס וואס דא שטייט אז מראש חודש ועד התענית איז אסור מליארס מיינט מען סעודת אירוסין ווייל אין סעודת אירוסין איז דא א שמחה הא אבער ליארס שפיר דמי אבער גיין מקדש זיין מעג מען דו טרעפסט זיך נישט א מענטש וואס ער זאל האלטן אז פאר תשעה באב זאל מען נישט טארן מקדש זיין קיין פרוי, אין ירושלמי איז גאר פארהאנען אז דער ענין פון קידושין איז מותר אפילו אין תשעה באב אליין, פארשטייט זיך אן א סעודה. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב דו ווילסט טייטשן דאס וואס דא שטייט מליארס מיינט מען סעודה, שטייט דא צוויי זאכן צוזאמען, שטייט אזוי, ס'לשון איז דאך אזוי.

נישואין, אפילו אן א חתונה, איז דאך אויך א שמחה, דאס איז דאך א זיכערע זאך אז נישואין איז אפילו אן א חתונה אויך א שמחה, מוז איך דאך טייטשן דעם לישא מיינט מען אז ס'איז אסור אפילו אן א סעודה, איז דאך די זעלבע זאך דארף איך טייטשן דעם ליארס אויך אן א סעודה. אזוי ווי איך זאג לישא איז דאך זיכער אסור אפילו אן א סעודה, איז דאך די זעלבע זאך דארף איך טייטשן אירוסין אויך אן א סעודה, זאגט די גמרא הכי השתא, צו וואס פארגלייך איך דיך, בשלמא נישואין בלא סעודה איכא שמחה, איז דארט מיינט מען טאקע אפילו אן א סעודה, אלא אירוסין בלא סעודה מי איכא שמחה, איז דען דא א שמחה? ממילא וועל איך דא טייטשן אז דאס וואס שטייט אז ס'איז אסור ליארס מיינט מען וואס איז אסור? סעודת אירוסין, אבער אירוסין אליין מעג מען יא. אויב אזוי בלייבט דאך צוריק די קשיא, פארוואס האלט רבי יוסי ביי אונז אין די משנה אז א אלמנה טאר נישט ווערן מקודש אין די דרייסיג טעג פון אבילות נאך איר מאן, איך זע דאך די וואך פון תשעה באב וואס איז זייער הארב, וואס מען טאר דעמאלט נישט וואשן קיין וועש, דאך זאגן מיר קידושין מעג מען, איז דאך דא אין די שלושים אז ס'איז מותר לכבס, איז דאך אוודאי און אוודאי אז ס'איז מותר קידושין. אלא אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, שאני אבילות חדשה. ס'איז אנדערש אבילות חדשה, נייע אבילות וואס די פרוי טרויערט נאכן מאן, מאבילות ישנה פון די אבילות פון תשעה באב, ושאני אבילות דרבים, מאבילות דיחיד. תוספות פרעגט אויף רש"י'ס פשט, זאל טאקע זיין, אבילות פון תשעה באב איז לייכטער, אבער דעם קל וחומר קען איך דאך מאכן נאכאלץ פון כיבוס אויף אירוסין, דארטן, כאטש ס'איז א לייכטערע אבילות, האט מען גע'אסר'ט כיבוס, ווייל כיבוס איז א הארבע זאך, און אירוסין האט מען מתיר געווען, הייסט דאס וועלכע זאך איז הארבער? כיבוס איז הארבער פון אירוסין. איז דאך דא אויף אבילות חדשה וואס מען האט מתיר געווען כיבוס, דארף מען דאך אוודאי און אוודאי מתיר זיין אירוסין. און דער ריטבא איז מוסיף נאך א קשיא, די גמרא האט נישט געדארפן זאגן צוויי מאל דאס ווארט שאני, די גמרא האט געדארפן זאגן שאני אבילות חדשה דיחיד מאבילות ישנה דרבים. אז די גמרא זאגט צוויי מאל שאני איז עס צוויי באזונדערע זאכן, איינס גייט ארויף מחלק צו זיין אז לגבי דעם דין פון כיבוס איז דא א סברה צו זאגן אז תשעה באב איז הארבער, און איין שאני איז דא א סברה צו זאגן אז לגבי דעם דין פון אירוסין איז אבילות דיחיד הארבער. רשי, זאגט די משנה,